ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער צוויי און זיבעציק מיטן גוט געלט עקספערט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס, וואס זאגסטו עפעס גוטס?
יא. ס'איז דא אידן וואס פרעגן גוט. לאמיך אויפברענגען אזא שאלה. יענער פרעגט, וויאזוי קען איך וויסן ווער איז א גוטער לייף אינשורענס? דאס איז די שאלה. איך בין משער אז די שאלה איז געבוירן געווארן ווייל האסט גערעדט אפאר מאל לעצטנס וועגן לייף אינשורענס, אז ס'איז א ס'איז א טיפע נושא, און ס'קאווערט סאך מער, כ'מיין אזוי האסטו מסביר געווען, ס'קאווערט סאך מער, ס'קען על כל פנים קאווערן סאך מער ווי סתם נאר לייף אינשורענס, יא, וואס איז די פשוט'סטע טרוקענסטע סערוויס וואס דאס דארף צושטעלן, אז חלילה עפעס געשעהט מיטן מענטש אז די משפחה קענען ווייטער אנגיין פיינענשעלי ספיקינג, און יענער וויל וויסן וואס איז א גוטע לייף אינשורענס, אפשר קענסטו בעסער מסביר זיין די קשיא חיים.
יא קוק הער, לאמיר דיר זאגן פנחס, ס'איז דא די שאלה על פי רוב וואס איך זעה קומט פון אפאר פלעצער, און און איך מיין אז די בעסטע משל וואס איך קען דיך געבן איז אז טריי טריי צו טראכטן א מענטש איז הונגעריג צופרי און ער וויל קויפן עפעס צו עסן פאר פרישטאג, ער וואקט אריין צו עווערגרין, און זייער אסאך מענטשן וועסטו זען דרייען זיך ארום הונגעריגערהייט פאר דריי שעה אין עווערגרין צופרי, ווייל זיי ווייסן נישט וואס צו קויפן פאר פרישטאג. ס'איז אזוי פול די שעלפס, ס'איז דא אזויפיל אפשענס, ער ווייסט נישט וואס צו טון. די בעסטע זאך ווען איינער איז הונגעריג און ער האט נישט קיין דריי שעה עקסטער, דו וואקסט אריין צו עפעס א קליינע גראסערי ערגעץ לעבן דיין שול, ער האט דארטן סענדוויטשעס מיט יאגורטס מיט פודינג, ביז דריי מינוט האסטו וואס צו עסן. סאו, איך ברענג עס אין לייף אינשורענס אויך, ס'איז דא זייער אסאך מאל, מענטשן קוקן אן די סאבדזשעקט פון לייף אינשורענס אזוי קאמפליקעיטעד, אז לכבוד דעם מאכן זיי נישט קיין לייף אינשורענס. לאמיר לייגן אלע קאמפליקעישאנס אין די זייט און לאמיר רעדן פשוט ברחל בתך הקטנה. דו האסט א משפחה מיט קינדער, דארפסט פראטעקטן דיין פעמילי, האסט א ביזנעס ניד, ווילסט פראטעקטן דיין שותף, וואטעווער ס'איז, גיי קויף לייף אינשורענס א גוטן טאג. אלע קאמפליקעיטעד זאכן איז צו זיצן נאכדעם פאר צען יאר און רעדן פון עס פון בייטאג ביז ביינאכט.
זאגסט עס איז דא א פראדוקט וואס איז ממש געמאכט פאר פרישטאג, א סענדוויטש און א יאגורט, אז ס'דעקט והיה אם חס וחלילה אז דען די מענטש העט נישט דא זיין, אז ס'איז דא די געלט וואס זאל איבערנעמען די די די פיינענשעל פלאץ פון אים. יא, און דאס קאסט נישט קיין סאך, ס'הייסט טערם לייף אינשורענס און דאס קען יעדער איינער מאכן, א אינשורענס קאמפאני געט דיך א גאראנטי, חס ושלום עפעס געשענט, גייען זיי געבן געלט פאר די פעמילי. און א גוטן טאג, נעקסט. אקעי. און לכבוד די קאמפליקעישאנס איז אנפארטשענעטלי דא אזוי סאך משפחות וואס וואס איז לא עלינו ולא עליכם אוועק. א א א טאטע וואס ברענגט פרנסה און די קינדער זענען געבליבן מיט גארנישט. אפילו אידן שטרענגען זיך אן און מען העלפט און מאכט א קרן יתומים איז עס געווענליך ווייט פון גענוג וואס מען דארף האבן.
סאו. ס'העלפט אבער ס'איז. אלעס העלפט, אייביג העלפט אבער ס'איז א שאד אז ווען מענטשן וואלטן געוואוסט פאר די פשוטע פרישטאג וואס דו קויפסט פנחס וואלטן זיי געהאט לייף אינשורענס. פשוט פראטעקט דיין פעמילי דארף נישט גיין אזוי קאמפליקערט. סאו ס'דא אסאך מיני מענטשן וואס פרעגן די קוועשטענס וואס דו האסט פריער געפרעגט. ס'דא איינער וואס פרעגט עס ווייל. ער וויל קויפן לייף אינשורענס און ער ווייסט אז ווייל ער גייט צו זייער אסאך עידזשענטס רעדן גייען זיי אנהייבן אריינצוגיין אין דיטעילס פון מאך האול לייף אינשורענס און לייג אוועק געלט און דאס גייט זיין אהער און דאס גייט זיין אהין מיט נעמען לאונס מיט וויטדראול עס פאנגט אן צו ווערן א גאנצע מעניו פון זאכן און און אסאך מאל לוינט זיך עס יא פאר די מענטש אסאך מאל לוינט זיך עס נישט פאר די מענטש אסאך מאל לוינט זיך עס נאר פאר פאר איין זייט פון די פון די צוויי פון די צוויי מענטשן וואס מאכן משא ומתן און נישט פאר די אנדערע זייט. ודי למבין, סאו. אבער אסאך מאל לוינט זיך עס יא פאר ביידע. אסאך מאל לוינט זיך עס יא פאר ביידע, אבער ס'פאנגט אן צו ווערן אזא שווערע דעסיזשן, און ס'ווערט פאוספאונט. דאס איז די ווארט, יא.
און נאכדעם פון די אנדערע זייט איז דא אסאך אירע וואס פרעגן די קוועשטן, וואס זיי האבן לייף אינשורענס מחמת איזה סיבה שהיא, אדער זייער עידזשענט איז ארויס פון ביזנעס, אדער. אדער אדער פילט ער נישט ער באקומט די סערוויס וואס ער וויל, אדער האט ער זייער מורא אז יעדע פאון קאל וואס ער גייט מאכן צו די עידזשענטס אפיס צו פרעגן א קוועשן מיינט עס אז מען גייט אים טרייען צו פארקויפן נאך לייף אינשורענס, נישט קיין חילוק וואס ס'איז, שטייט ער פארלוירן, ער שיקט אריין זיין פרימיומס אדער שיקט ער נישט אריין זיינע פרימיומס ער האט די פאליסי זיך. די פעימענט, די חודש'ליכע פעימענטס. די חודש'ליכע פעימענט, די יערליכע פעימענט, אדער שיקט ער נישט, עס ווערט לאונס, עס ווערט אנגעזעצט פון אלע זייטן, ער ווייסט נישט בחייכון ווי מיר מאכן וואס טוה איך דא ווייטער, און ער שטייט הילפלאז, און זייער אסאך מענטשן ווען זיי ווערן אין אזא סיטואשען וואס טוען זיי?
פריזן.
פריזן, אדער אדער הייבט ער אויף די הענט, און כ'ווייס נישט, ס'זאל זיין וואס ס'וועט זיין, כ'האב געוואוסט ס'איז נישט פאר מיר, ס'ארבעט נישט, לאז מיך צורו, א גוטן טאג. ער קוקט אויף די צעטל פון די אינשורענס קאמפאני, ער רוקט אראפ זיין בריל צו די שפיץ נאז, ער רוקט עס צוריק ארויף, ער לייגט עס אראפ און ער קנייטשט עס צאם די צעטל און ער פאקט עס אוועק, נעמט עס צוריק ארויס ער קוקט נאכאמאל, בקיצור מען רעדט דארטן טערקיש, איך קען נישט קיין טערקיש, איך שטעל מיך פיר אז די גלעזער העלפט נישט גארנישט, איך רוק עס אראפ די אונטערשטע חלק פון די נאז וואס מען קען עס גייט נאכאלץ נישט, און איך מיין אז דו קענסט אויך נישט, און מיין עקספיריענס איז אז א זאך וואס דו קענסט נישט קענען רוב מענטשן נישט.

איז קודם מיינסט איך מיין אז מען רעדט פון די סאבדזשעקט קען איך קען איך סתם אזוי סוגדזשעסטן אז ס'איז דא א סערוויס וואס מען קען נעמען א קאמפאני וואס זאל איבערקוקן פאליסיס וואס מענטשן האבן זעט מען צאלט אפאר דאלער און עקספערטס קוקן עס איבער און אן דעם וואס דו דארפסט קויפן ביי יענעם עני פראדוקט דזשאסט צו קוקן אויף דיין פאליסי צו דו האסט די ריכטיגע זאך צו דו האסט נישט די ריכטיגע זאך מען טראגט דיך אן צו קויפן א פאליסי. טראגט מען מיך אן די ריכטיגע זאך אין מיין סיטועשן טראגט מען מיך נישט אן די ריכטיגע זאך.
מיענינג, יענער זאגט אזוי ווי איך וויל דאס און דאס און דאס פון מיין פאליסי, און איינער קוקט עס דורך און ער זאגט דיר פונקטליך צו ס'שטימט מיט דיינע גאולס, וואס יא און וואס נישט און אויף ווי ווייט, אזא בחינה?
יא, קוק, קוקסט אויף די פאליסי וואס דו האסט, מען קוקט אויף די פאליסי וואס דו האסט, מען קוקט אויף דיר, וואס דיינע גאולס זענען, און מען קוקט צו דאס איז טאקע אין ליין מיט דיינע גאולס. אדער אויב מען טראגט דיך אן עפעס א פאליסי צו קויפן, קענסטו עס דורכגיין מיט די מיט די סערוויס און זען,

וואסערע פאליסיס האבן זיי, און זיי מאכן זיכער אז די צוויי זאכן שטימט ווי א פאזל. סאו, פארן קויפן א פאליסי, איז דאס די ריכטיגע זאך פאר דיר צו טון? האסט שוין א פאליסי, איז וואס די בעסטע סטרעטעדזשי פאר דיך צו גיין גאואינג פארווערד פון דא אין ווייטער? און דו האסט מיט א קלארקייט, דו ביסט א עקספערט אין דיין עלעקטעראניקס ביזנעס, און פון דא אין ווייטער האסטו די עקספערט פון אינשורענס וואס זאגט דיך וואס האסטו צו טון,

ווייל ווייל ס'דא מענטשן וואס האבן א בעסערע שמעק צו קענען שמעקן צו מ'רעדט מיט א מענטש וואס איז דא פאר דיך, צו ער איז נאר דא צו מאכן א דאלער און אוועקלויפן, צו ער איז באמת דא פאר דיין פאר דיין סערוויס, אקעי אוודאי יעדער האט נגיעות אבער מ'קען. יעדער וויל מאכן, יעדער וויל מאכן געלט, וועגן דעם איז ער אין ביזנעס, אבער צו ריפערען אז דו זאלסט אויך, אז ביידע זאל זיין א זה נהנה וזה נהנה, כ'מיין דאס איז אמת'דיג די די דעפינישן. אדער א זה נהנה וזה נהנה, אדער ס'זאל נישט זיין קיין זה נהנה אויפן חשבון פון זה חסר. אקעי, יא, אקעי, זייער גוט געזאגט. סאו, און און דער עידזשענט זאל פארשטיין אז אויב בין איך נישט די מענטש וואס איך קען אים העלפן קאווערן די נעקסטע וואכעדיגע גראסערי ארדער, איז דא נאך מענטשן, ער זאל גיין צו א צווייטן. יעצט בין איך, דארף איך נישט, ער זאל קוקן אויף מיר מער ווי ער קוקט אויף אים. ס'איז א, ס'איז א סקיל, ס'איז א שווערע זאך. שטעל דיך פאר אז דו האסט א עידזשענט וואס ער מוטשעט זיך, ער האט נישט פון וואו צו קאווערן זיין מארטגעדזש יעדע חודש. און ער קומט אריין צו די מיטינג און די ווייב הערט אים נישט אויף צו שיקן טעקסט מעסעדזשעס, נו לאמיך וויסן ווי אזוי ס'איז געגאנגען ווייל די באנק קאלט שוין וועגן די מארגעדזש פעימענט, יא? מה יעשה הבן שלא יחטא? אקעי? סאו ס'איז א סקיל וואס די עידזשענט דארף האבן, אדער אז ער זאל זיין א איש מוצלח און ער זאל נישט, און ער זאל באמת וועלן יענעמ'ס טובה, ס'געהער די צוויי זאכן, אדער אז אפילו נישט, ער זאל וויסן וויאזוי מען לאזט די פעקל אינדרויסן פון די טיר, און זאל אריינקומען מיט א קלינע קאפ אינגאנצן פאר דעם מענטש. ס'איז א שווערע סקיל, נישט יעדער האט עס, און אויך נישט יעדער האט די סקיל פון קענען אפלערנען א מענטש וואס זיצט קעגן דיר, אקעי? סאו, ס'איז דא א מענטש וואס וואס ער קומט אריין און פאנגט אן צו רעדן פון איך וויל דו זאלסט טון דאס, און איך אהין, איך פלעג אמאל הערן מענטשן סעילס פיפל וואס זיי זאגן, כ'וועל דיר זאגן די אמת, דאס, פאר מיך איז בעסער אז דו טוסט דאס. דאס הייסט נאכאמאל אז די סעילסמאן זאגט פארן קאסטומער, פארן קלייענט, יא? יא. איך וואלט געוואלט זאלסט טון דאס. קיצער, דו קענסט אסאך מאל זען צו די פאוקעס פון די קאנווערסעישאן איז איך. אדער די פאוקוס פון די קאנווערסעישאן איז דיך אדער אונז? אפילו אונז, אפילו אונז איז נישט ריכטיג, צווישן דיר און מיר גערעדט, א אונז איז אויך נישט ריכטיג. אף אז קיינער עקספעקט נישט ער זאל דא נישט מאכן קיין געלט.
פארוואס קיינער? ער איז אין ביזנעס, די עידזשענט איז אין ביזנעס, ער איז דא צו מאכן געלט, פארוואס זאל עס נישט זיין אונז? יענער זאל הנאה האבן אבער ער זאל זיך אויך לוינען. ביסט גערעכט, גערעכט, די דעסיזשען פון די אונז זאל זיין פאר דו האסט געסקעדזשועלט די אפוינטמענט. פאר דו האסט אפגעמאכט צו דיעלן מיט אים זאל זיין די קאנווערסעישאן זאל זיין דיין החלטה בעיסד אויף אונז, אבער איינמאל דו זיצט שוין מיט א מענטש איז, כ'רעד עספעשעלי ווען דו רעדסט מיט איינעם וואס איז בלא יודעים און ער דארף דא אינגאנצן דיין פראפעשענאל עקספערטיז, האסטו א געוויסע, כ'גיי נישט זאגן ריספאנסיביליטי ווייל אפשר האסטו נישט קיין ריספאנסיביליטי באט דו האסט א געוויסע עטישע.

וואס איך האב מיטגעהאלטן איז אז ער האט אריינגעקאלט די סערוויס און מ'האט געסקעזשולט מיט אים א ריוויו און מ'האט אים געהייסן צו טוהן געוויסע זאכן. פאר זיין עידזשענט האט נישט געשמעקט אלעס וואס מ'האט אים געהייסן אין די קאמפאני. און דער איד האט מיך אנגעצינדן אפאר מעסעדזשעס וואס איך האב געהערט וויאזוי דער עידזשענט האט מיט אים גערעדט בעק ענד פארט אויף מעסעדזשעס נאכדעם וואס די קאמפאני האט אים עדווייזט.
און דו ווילסט נישט הערן וויאזוי יענע מעסעדזשעס איז געגאנגען. געווען קולות וברקים. ר' זרח, כ'ווייס נישט ווער ס'זאגט דיך וואס צו טון, ס'איז נישט די ריכטיגע זאך צו טון דאס, טארסט נישט דאס טון, דו דארפסט טון וואס איך האב דיר געזאגט, וועסט אייביג חרטה האבן דיין גאנצע לעבן. העלא, בארואיג דיך, וואס שרייסטו? קודם אז איינער שרייט איז שוין א סימן אז עפעס. אז ער האט א שטארקע, אז ער האט א שטארקע פוינט. האט א שטארקע נגיעה. שטארקע פוינט, ניין?
געווענליך א גוטע טענה זאגט מען מיט א הויכע קול, ניין?

צו דריי טויזענטערס א יאר אין פרימיום פארוואס ווייל די עידזשענט האט געשריגן פאר איין מינוט העלא די עידזשענט זאל שרייען ער וועט זיך בארואיגן ער וועט גיין פאר זיין טערעפי און דו זאלסט טון וואס איז גוט פאר דיר שוין אדער זאל ער טרעפן א צווייטן בקיצור די נקודה איז איך ברענג דיר נאר ארויס אז אויב דו ביסט אביסל טונד אין קענסט אסאך מאל זעהן צו מען רעדט דא פאר דיר, צו מען רעדט דא פאר יענעם, און און איך וועל זאגן די אמת, אויב דו ווילסט, אויב יענער וויל רעדן נאר פון זיך, נאו פראבלעם, זאל ער רעדן פון זיך, אבער זאג עס. און וואס איז שווער צו רעדן? ניין, ער זאל זאגן איך מאך חתונה נעקסטע וואך, און איך האב נאכנישט פון וואו צו קאווערן די מיוזיק, און אויב דו גייסט יעצט קויפן די פאליסי האב איך פון וואו צו קאווערן די מיוזיק. דו האלטסט א, דו האלטסט ס'איז א מהלך וואס קען ארבעטן? איך האלט נישט אז ס'איז א מהלך וואס ס'קען ארבעטן, אבער.

פארוואס די קאמפעני, איינס פון די סיבות פארוואס די קאמפעני וואס כ'האב אפיר געמענטשענט, זיי זענען אינוואלווד אויך אין אינשורענס סעילס, מער ווייניגער פון טערם לייף אינשורענס, אז ווי לאנג א מענטש קראצט זיך אויס און ער ווייסט וואס ער האט צו טון אין גרעסערע זאכן, קודם פראטעקט דיין פעמילי.
וואס דאס איז אמת'דיג די בעיסיק זאך. דאס איז די בעיסיק זאך, און דו דארפסט נישט האבן קיין פרעשור, דאס און וואס קען שוין זיין, דו קויפסט לייף אינשורענס און דו צאלסט די פרימיום אן עידזשענט נישט דא.

יא, האסט דאך עס געבעטן, סאו ס'איז נישט מער ווי יושר איך זאל דיר עס געבן. ס'איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, טעקסט מעסעדזש חיים, יא? טעקסט, יא. אקעי, פיין. א גרויסן שקויעך חיים, זיי מצליח.
הצלחה רבה, כל טוב.